צוריק אויף דער שטעל. דריי יאר איז יענקל ליבערמאן געוועזן אין ווארשע. אין זיין שטעטל האט מען אים כמעטשע פארגעסן. נאנטע באקאנטע האבן נאר געוואוסט ער איז אין ווארשע און לויט ווי מען זאגט מאכט ער דארטן גאנץ גוט. עס ער אט איז ער געקומען אהיים צו זיינע עלטערן, ארעמע באלעבאטים אין א קליין שטעטל. איז וואס מאכסטו פארט? האט איהם געפרעגט דער טאטע, אז ער האט זיך בארואיגט אביסל נאך זיין זוהן'ס פלוצלינגן קומען. נישקשה האט זיך יענקל געשטארקט מיט שטאלץ צו ענטפערן, גאנץ גוט. דער טאטע האט אויף איהם אויסגעשטעלט אויגן, און יענקל האט זיך געדאכט אז דער טאטע ווייסט שוין אלץ. אז דער טאטע קלערט, איי ביסטו א גארנישט. יענקל האט געפיהלט אז אויב ער וועט ניט אנרעדן עטליכע שטארקע ליגנס, װעט ער זײַן זײער ניט קײן שענער גאַסט, װעט דער טאַטע אים זאָגן מיט אַ שמײכעלע פֿון אַ חכם, װאָס האָב איך דיר פֿאַר דרײַ יאָרן געזאָגט? פֿאָר ניט! סדנא דארעא חד הוא, אומעטום איז תוהו ובוהו, אומעטום זענען געשעפֿטן אין דער ערד, וואָס איז מיר וואַרשע? וואוהין פליהסטו? און איידער צו הערן די ווערטער פון טאַטן איז יענקלען ליבער דער טויט, און ער הויבט אָן נאָך דעם טאַטנס אַלערליי שאלות געמאַכטערהייט זיך צו היצן. עט, טאַטענקע, וואָס דערציילט מען דיר? ווי דערציילט מען דיר? עס איז דאך ווארשע, פארשטייסטו מיך, עס איז דאך ווארשע, דארטן איז. און יענקל וויל פארשטעלן וואס ווארשע איז, ווי גליקליך מען איז אז מען פאלט אהין אריין, בולווארן, טעאטערן, גערטנער, קאנדיטארייען, קארעטן, ווי אזוי מען לעבט דארטן א גוטן טאג. נאָר די נאָוועליפּאַ גאַס מיט זײַן פֿינצטערן צימערל, וווּ ער האָט געוואוינט, לויפֿט אים דורך פֿאַר זײַנע אויגן, און די צונג קען זיך ניט קערעווען אויסצורעדן ווײַטער אַ וואָרט. נו, דערצייל, דערצייל! טרײַבט אים דער טאַטע. נאָר יענקל שטאַמלט נאָך אַ פּאָר ניט-דײַטלעכע ווערטער, און װערט ענדלעך אַנטשװיגן. די מוטער שטײט אין אַ װינקל, באַטראַכט איר יענקל מיט אומעטיקע בליקן, עפּעס געפֿעלט איר ניט זײַן גאַנצער הילוך. דער הוט איז משונה הױך און ערטערװײַז צעבױגן, די סורדוט הענגט אױף אים װי ניט פֿאַר אים גענײט. איר װילט זיך זײער פֿרעגן אים, צי איז אין װאַרשע ביליק אַלטע קלײדער? זי פילט אבער אז דער זון קען זיך דערפון באליידיגן, און ניט ווילנדיג רייסט זיך ביי איר ארויס גאר א באמערקונג, יענקל איז נעבעך חושך ווי די ערד! א מת! פארריכט דער טאטע. יענקל ווערט פון די באמערקונגן נאך מער חושך, די אויגן ווערן איינגעגראבענער, צום אנפאנג פארלירט ער זיך, נאר באלד ענטפערט ער. דאס איז פון די רייזע, דריי טעג אז מען פארט אין ענגשאפט, א קלייניגקייט, ווארשא, א וועלט פארט! סטײַטש, פֿון װאַרשע געדױערט דאָך נאָר אַ טאָג דאָס פֿאָרן, באַמערקט דער טאַטע פֿאַרװוּנדערט. יענקל װערט רױט, אין קאָפּ גיט אים אַ קלאַפּ, מ'איז אַרײַנגעפֿאַלן. עס געלינגט אים אָבער גלײַך צו פֿאַרבעסערן, יאָ, דאָס פֿאָרן געדױערט טאַקע נאָר אײן טאָג, אָבער דאָס צוקלױבן זיך! אין שטיבל װערט שטיל, אַלע פֿילן זיך װי פֿאַרשולדיקט, װי זײ װאָלטן אַ מיאוסע זינד באַגאַנגען, װאָס אײנער װײס פֿון דעם צװײטן, און מען שעמט זיך אויפצוהויבן די אויגן איינע אויף די אנדערע. בתי מדרשים זענען דארטן פארהאן עפעס אסאך? פרעגט פלוצלינג דער טאטע, ווי ער וואלט וועלן צושטערן די שטילקייט וואס דרוקט אזוי. יענקל ווערט פרייליכער און שטאלצער, דא וועט ער קענען רעדן דעם ריינעם אמת, און אים זאל עס נישט שאטן. ער גלייכט זיך אויס, מאכט א טריט צום טאטן נענטער און צוהיצט זיך. די מעשה איז אזוי. שולן איז דארטן אסאך פארהאן, א קלייניגקייט ווארשע, נאר זייערע שולן זענען ניט ווי ביי אונז, ביי זיי איז שטיבלעך, חסידישע שטיבלעך, דארטן זענען דורכאויס חסידים, משוגעים, ממש משוגעים, גייען אין לאנגע קאפאטעס, אין שטריימלעך, אין גארטלען. און יענקל רעדט אסאך, ער דערציילט ווי אזוי מען רעדט דארטן, און ברענגט לדוגמא אפאר ווערטער, ענקער, יאך, סארנא, עץ, ער דערפילט אבער ענדליך אז דער טאטע הערט גארניט אז דער טאטע וויל נאר וויסן דעם עיקר, צו האט ער פארדינט דארטן געלט, צו האט ער געבראכט געלט. און וועגן די בתי מדרשים, די חסידים, און וועגן דארטיגן לשון איז א שפעטערדיגע זארג. נאר רעדן וועגן זיך אליין האט יענקל ווי מורא, און אין שטיבל ווערט ווידער שטיל, אלע פילן זיך ניט גוט. נאָר ערגער פאַר אַלעמען פילט זיך די מוטער. זי וואָלט וועלן צוגיין צו יענקלען גאָר נאָענט, אַריינקוקן אים טיף אין די אויגן און פרעגן, וואָס מאַכסטו? דערצייל! זי מערקט אָבער, אַז יענקל באַהעלט זיך עפּעס, וויל עפּעס ניט אויסזאָגן, און איר מוטערלעך האַרץ שרעקט זיך. פארשידענע מיאוסע פרנסות אין א גרויסע שטאט לויפן איר דורך אין קאפ, און קוקנדיג לאנג אויף יענקל'ס משונה'דיגן הוט דאכט זיך איר אז ער איז געוועהן דארטן א קאטארינשטשיק. אויף מארגן נאכן ארימען פרישטיג איז יענקל ארויסגעגאנן אין גאס, און גייענדיג האט ער ניט געוואוסט וואס צו טאן, צו זאל ער פארשפיליען דעם פאלטא און דער ראק זאל זיך ניט זעהן, אדער פארקעהרט, ער האט ניט קענט משער זיין וואס קומט אויס מער ניי, דער ראק צי דער פאלטא? ער האט זיך פארשפיליעט און אפגעשפיליעט, ווייטער פארשפילעט און ווידער אפגעשפיליעט, ביז ער איז געקומען צו דער איבערצייגונג אז ביידע, סיי דער ראק סיי דער פאלטא, זעען אויס אלט און אפגעטראגן, און ער זעט אין זיי אויס ווי אן ארעמער פראנט וואס ווערט אזוי אויסגעלאכט ביי זיי אין שטעטל. דעם גאנצן וועג האט ער אויף זיך געכעס'ט, דערפאר וואס ער איז געקומען אהיים אין אזוינע בגדים, און אז דער שווארץ יאר האט אים שוין אהער געטראגן, טא וואס איז ער אזוי שוואך און קען ניט גובר זיין זיך אליין? ער ווייסט, דאכט זיך, גאנץ גוט, אז ארעמקייט איז קיין שאנד ניט, פארקערט, א כבוד, אלע ערליכע מענטשן זענען ארעם. ער האט זיך ניט געוואלט פארקויפן פאר געלט, און דאך, ווי געפאלן איז ער, און קנייפט די באקן, מען זאל מיינען אז ער האט דארט א גליקליך לעבן. וואס טוט ער דא? צוליב וואס? און גייענדיג אזוי און זידלענדיג זיך אליין, האט ער דערזען ווי קעגן אים גייט פארריסן דעם קאפ אליה לייבעס, א בעל-הבתישער בחור, זיינער אן אמאליגער חבר. יענקל האט אים אלעמאל פיינט געהאט פאר זיין פוסטקייט, פאר זיין נאריש פראנטעווען, און דערזעענדיג אים איצטער, אין א נייעם שווארצן הוט און אין א שווארצן פאלטא האט ער צו אים נאך מער פאראכטונג געשפירט און ער האט אים געוואלט אויסווייכן, נאר יענער האט אים גלייך באמערקט, האט אים אפגעשטעלט און אויסגעשטרעקט אים די האנט, האט ער פרייליך אויסגעשריגן, סארא גאסט, יענקל וואס מאכסטו? נאכהער האט ער יענקל'ן באקוקט פון קאפ ביז די פיס, ווי ער וואלט אים געוואלט אפשאצן וויפיל ער איז ווערט, און דערזעענדיג אז די בגדים זענען אלט און יענקל אליין איז חושך, האט ער אים טיף אין די אויגן ווי א סוד ערווארטנדיג אריינגעקוקט, און ניט ערווארטנדיג פון יענקל'ן קיין ענטפער, האט ער מיט א רחמנות פנים אליין געענטפערט, אפנים ניט אזוי גוט, הא? יענקל איז רויט געווארן נאר האט זיך דאך געשטארקט צו ענטפערן, א, נישקשה, גאנץ גוט. דער חבר האט א קוועטש געטאן מיט די פלייצעס ווי ער וואלט געזאגט עפעס ניט קענטיג, און ער האט ווייטער געפרעגט, זאג מיר גוטער ברודער, וואס טוסטו דארטן? אײַ, זאָל ער ליגן אין דר'ערד! האָט יענקל אין האַרצן געשאָלטן און האָט קוים צווישן די צענער אַרויסגעזאָגט, אין אַ פֿאַבריק פֿון היט! ווי קומסטו אַהין? האָט דער חבֿר מיט פֿאָרשנדע בליקן געפֿרעגט. יענקל האָט שוין מער ניט געקענט אויסהאַלטן און האָט צערייצט געענטפֿערט, איך קום, וואָס מאַכט עס אויס, ווי אַזוי? דער חבֿר איז געבליבן שטיין, ניט געפֿינענדיק מער קיין ווערטער, ער האָט נאָר אַ קוק געגעבן אויף יענקלס פּאַלטאָ, נאָכהער אויף זיין אייגענעם, אין מוח צוגעגלייכט, וועלכער איז בעסער, אַ שמייכל געטאָן, און שמייכלענדיק צופרידן, האָט ער יענקלען אויסגעצויגן די האַנט און קאַלט געזאָגט, אַ גוטן, מיר וועלן זיך נאָך זען. אַדיע, אַדיע, האָט יענקל הכנעהדיק פאַרנייגט און פריי אַראָפּגעאָטעמט. וויפיל באקאנטע יענקל האט דעם טאג ניט באגעגנט, האט ער יעדן אויף זיין פראגע וואס מאכסטו געענטפערט, נישקשה, גאנץ גוט, און פאר יעדן א באזונדער ליגן אויסגעקלערט. נו, אביסל ליגנס פאר א טאג אנגעזאגט? האט ער צוריקגעהענדיק געטראכט. פו! האט ער אויסגעשפייט, דערמאנענדיק זיך ווי פאר איינעם האט ער זיך אזוי צוהיצט מיט זיין גליקליכקייט דארטן, אז ער האט זיך ארויסגעכאפט אז ער איז דארטן א בוכהאלטער ביים גרעסטן גביר ישעי' קאטלאווער. צום אומגליק האט יענער געהערט פון דעם ישעי' קאטלאווער אז ער לאזט צו זיך קיין ליטוואק אויפן שוועל ניט ארויף. ווי מיאוס, ווי מיאוס! האט אים געקלאפט אין קאפ, איך קען אפילו קיין גלאטן ליגן ניט זאגן. און גייענדיק האט ער זיך געפילט ווי שווערע שטיינער וואלטן זיין הארץ צופרעסן, אים האט זיך געוואלט געפינען כאטש איין מענטש און דערציילן אים דעם אמת, אז ער האט דארטן קיין שטעלע גאר קיינמאל ניט געהאט, אז ער האט דארט די גאנצע דריי יאהר זעהר שלעכט געלעבט, אַז ער האָט דאָרטן געהונגערט, געפֿרוירן, ניט געהאַט צײַטנװײַז װוּ צו גײן נעכטיקן און פֿלעגט בלאָנדזשען דאַן אַ גאַנצע נאַכט איבער די גרױסע לאַנגע גאַסן, אַז פֿאַר די דרײַ יאָר איז ער אַפֿילו אײן מאָל אין טעאַטער ניט געװעזן, אַפֿילו אין גאָרטן ניט, װען די מוזיק פֿלעגט שפּילן און ער פֿלעגט דאַרפֿן צאָלן פֿאַרן אַרײַנגאַנג, אַז דאָרטן זענען פֿאַרהאַן אַ סך אַזעלכע װי ער, און מיט זײ, פלעגט ער זיך געפינען און צוזאמען ליידן, טיילן זיך מיטן לעצטן ביסן, אז ער האט אזוי פיל צרות צו דערציילן, ער האט זיך אזוי פיל אנגעזעהן, נויט, הונגער, עלענד, נאר ווי אזוי ציילט מען דאס, יעדער וואס פרעגט אים, וואס מאכסטו, ווי לעבסטו, דאכט זיך אים וויל הערן נאר גוטן ענטפער, אז ער לעבט דארטן גליקליך, ניט חלילה פאר גוטע פריינטשאפט וועגן, נאר ווייל מיט א גליקליכן מענטשן איז פרייליכער צו רעדן, ליבער צו פארברענגן. און אן אומגליקליכן מענטש הארט קיינעם ניט און איז קיינעם ניט אינטערסאנט, אפילו די אייגענע טאטע מאמע ניט. און קלערנדיק אזוי איז ער אין כעס געווארן, אין כעס געווארן אויף זיך, אויף די באקאנטע און אויף די עלטערן, וואס האבן אים געפרעגט וועגן זיין לעבן, וואס ווילן זיי פון אים, וואס איז זייער דאגה, און פאר כעס האט ער זיך באשלאסן צו דערציילן, פון היינט אן דעם אמת. וואס האט ער זיך צו שעמען? ער וועט אלץ דערציילן. ער וועט זאגן ווי דער טאטע האט אים אמאל געזאגט, אז סדנא דארעא חד הוא, אז אומעדום איז תוהו ובוהו, נויט, דלות, עלנד, און אומעדום זענען די שלעכטע רייך און גליקליך, און די גוטע ארעם און אומגליקליך. אַז ער װעט שױן צוריק ניט פֿאָרן, און װעט בלײַבן דאָ און װעט שלום װערן מיטן לעבן און רואיק טראָגן דעם יאָך פֿון אָרעמקײט, עס װעט פֿון אים אַ באַרג אַראָפּ. ער איז אָבער אַהײמגעקומען, דער טאַטע האָט אים נאָך אַ לאַנגן שװײַגן געפֿרעגט, נו, װאָס קלערסטו, יענקל, דו בלײַבסט שױן אפֿשר אַ היגער? האָט ער גלײַך ניט געקלערטערהײט, װי אַרױסגעריסן די װערטער פֿון מױל, נײן, איך פֿאָר צוריק אױף דער שטעלע אין װאַרשע. און אין קאָפּ האָט אים געקלאַפּט, דאָס האַרץ האָט אין אים געװײנט, און אַ קול האָט אין אים געשריִען, געװאַלד! װאָס שעם איך מיך? װאָס דערצײל איך ניט דעם אמת, כאָטש פֿאַר אײן מענטשן, כאָטש פֿאַרן אײגענעם טאַטן?